בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף ל"ו, ביי ברנ דף ל"ו עמוד א' די ערשטע שורה אויבן, אביי אמר, איז אזוי, מיר האבן געזען אין די משנה, אז אלע מצוות לא תעשה זענען פרויען מחיוב, חוץ פון דריי לא תעשה'ס, חוץ מבל תקיף ובל תשחית ובל תטמא למתים, יעצט, מיר האבן געזען נעכטן אין די סוגיא, אז איסי האט צוגעלייגט א פערדע לאו וואס פרויען זענען נישט מחיוב, די לאו פון בל יקרחו, אז ווען א מענטש שטארבט, די גוים פלעגן זיך פירן אז מען האט אויסגעפליקט די האר, איז דאס א לאו וואס א איד טאר נישט טון אבער א פרוי האלט איסי מעג דאס יא טון, איז די גמרא האט געפרעגט וואס איז די טעם פון איסי, האט די גמרא געברענגט א דרש, ווייל היות ס'שטייט אין פסוק בנים אתם לה' אלקיכם, און נאכדעם שטייט לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת, איז דרש'נט איסי אז דער לאו פון לא תשימו קרחה בין עיניכם איז דווקא פאר בנים, ווייל שטייט בנים אתם לה' אלקיכם, איז בנים אין ולא בנות, דהיינו פרויען זענען נישט מחיוב מיט די לאו. זאגט יעצט די גמרא, אביי אמר, אביי זאגט יעצט א נייע טעם, א נייע דרש, וואס איסי האט פון דארט ארויסגעלערנט אז די לאו פון לא תשימו קרחה בין עיניכם איז נישט געזאגט געווארן פאר פרויען, זאגט אביי, היינו טעמא דאיסי, דגמר קרחה קרחה מבני אהרן, פשט חוץ פון די לאו וואס מען האט נעכטן געזען וואס שטייט, ולא תשימו קרחה בין עיניכם שטייט אויכעט אין פרשת אמור פאר די כהנים שטייט דארט אויכעט לא יקרחו קרחה בראשם און ממילא זאגט אביי מען לערנט ארויס א גזירה שווה קרחה קרחה מה להלן נשים פטורות אף כאן נשים פטורות דהיינו אזוי ווי די לאו וואס שטייט ביי די כהנים איז דארט איז עס נאר פאר מענער נישט פאר פרויען פון ווי ווייסט מען ווייל ווי מען האט נעכטן געזעהן די פרשה הייבט זיך דאך אן אמור אל הכהנים בני אהרן און מען דרש'נט בני אהרן ולא בנות אהרן פשט די גאנצע פרשה איז נאר געזאגט געווארן פאר מענער נישט פאר פרויען און ממילא ווייסט מען אז יענער פסוק איז נאר פאר מענער נישט פאר פרויען איז יעצט לערנט מען א גזירה שווה קרחה קרחה אז די זעלבע זאך ביי די לאו וואס שטייט פאר גאנץ כלל ישראל ולא תשימו קרחה בין עיניכם דאס איז אויך נאר פאר מענער נישט פאר פרויען דאס איז די מקור פון איסי אז פרויען זענען נישט בכלל די לאו פרעגט אבער די גמרא און מען גייט דא זעהן כמעט די זעלבע שקלא וטריא וואס מען האט נעכטן געזען, פרעגט די גמרא, ואי סבירא לן דכי כתיב קרא בכולי ענינא הוא דכתיב נשתוק קרא מיניה, ותיתי בקל וחומר, ואנא אמינא ומה כהנים שריבה בהן הכתוב מצוות יתירות בני אהרן ולא בנות אהרן, ישראל לא כל שכן? פשט, אזוי ווי מען האט נעכטן געזען, דאס וואס שטייט אמור אל הכהנים בני אהרן אין פסוק א' אין פרשת אמור, איז אינגאנצן נישט מוכרח אז דאס גייט ארויף אויף די גאנצע פרשה, מ'קען זאגן ס'גייט נאר ארויף אויף די ערשטע פסוק, מ'קען אויך זאגן ס'גייט ארויף אויף די גאנצע פרשה, אבער זאגט די גמרא, טאמער נניח ביסט גערעכט אז ס'גייט יא ארויף אויף די גאנצע פרשה און במילא גייט עס אויך ארויף אויף די לאו פון יקרחו קרחה בראשם, אויב אזוי נאכדעם וואס כ'האב א פסוק אז ביי כהנים איז די איסור פון יקרחו קרחה איז נאר פאר מענער נישט פאר פרויען, פרעגט די גמרא וואס דארף מען א גזירה שווה? זאל מען יעצט ארויסלערנען פון א קל וחומר אז מה דאך כהנים וואס כהנים האבן מער מצוות פון ישראלים, איז ביי זיי איז געזאגט געווארן לא יקרחו קרחה פאר מענער, נישט פאר פרויען, כל שכן ישראלים, וואס שטייט ולא תשימו קרחה בין עיניכם, איז אויך נאר פאר מענער נישט פאר פרויען, וואס דארף מען א גזירה שווה? ענטפערט די גמרא, ווייל אי לאו גזירה שווה, הווה אמינא הפסיק הענין, פשט, ווייל טאקע אן די גזירה שווה, וואלט איך געזאגט אז אמור אל הכהנים בני אהרן וואס שטייט אין פסוק א', גייט נישט ארויף אויף די גאנצע פרשה, איך וואלט געזאגט סגייט נאר ארויף אויף די ערשטע פסוק, אבער יעצט אז ס'דא א גזירה שווה, איז פארוואס דארף מען די גזירה שווה? פארוואס האט די תורה געשריבן א גזירה שווה קרחה קרחה, טאמער מען קען גארנישט ארויסלערנען פון דעם, איז מוז זיין אז אמור אל הכהנים גייט ארויף אויף די גאנצע פרשה, איז פשט אז לא יקרחו קרחה בראשם איז נאר פאר בני אהרן נישט פאר בנות אהרן, יעצט קען מען נוצן די גזירה שווה קרחה קרחה אז הוא הדין ביי ישראלים איז עס נאר פאר מענער נישט פאר פרויען, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא ס'איז נישט ריכטיג, מען דארף די גזירה שווה אויף אנדערע לימודים מען דארף נישט די גזירה שווה נאר אויף דעם, זאגט די גמרא השתא נמי נימא הפסיק הענין, פשט אין אמת'ן אריין קען מען זאגן אז בני אהרן איז נאר פסוק א' נישט אויף די רעשט פון די פרשה, איי אויב אזוי פארוואס דארף מען א גזירה שווה, ואי משום גזירה שווה איז די גמרא מסביר מיבעי ליה, מ'דארף עס אויף א אנדערע לימוד, לכדתניא, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, לא יקרחו, דאס איז די פסוק וואס שטייט ביי די כהנים, איז יכול, אפילו קרח ארבע וחמש קרחות, לא יהא חייב אלא אחת, וואלט איך געמיינט, אז א מענטש פליקט אפאר פליקענישן פון די קאפ, אין אפאר פלעצער, איז ער נאר חייב איין מאל מלקות, תלמוד לומר קרחה, פארדעם שטייט ביי די פרשה פון די כהנים לא יקרחו קרחה א געדאפלטע לשון, לחייב על כל אחת ואחת, אז אויף יעדע פליקעניש קריגט מען א באזונדערע מאל מלקות. ווייטער זאגט די ברייתא וואס שטייט לא יקרחו קרחה בראשם, וואס דרש'נט מען פון בראשם, בראשם מה תלמוד לומר, איז די ברייתא מסביר, ווייל לפי שנאמר לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת, דהיינו ביי די פרשה פון ישראלים דארט שטייט לא תשימו קרחה בין עיניכם, איז וואלט איך געמיינט יכול לא יהא חייב אלא על בין העיניים, וואלט איך געמיינט אז נאר טאמער מען פליקט אויס האר צווישן די אויגן, פשט דארט ווי מען לייגט די תפילין של ראש, דארט אויפן קאפ, דארט איז מען חייב, אבער מנין לרבות כל הראש, ווי ווייסט מען אויף די רעשט פון די קאפ איז מען אויך חייב? תלמוד לומר בראשם, פארדעם שטייט בראשם, לחייב על הראש כבין העיניים, פון בראשם לערנט מען ארויס אויף די גאנצע קאפ איז מען חייב. ווייטער, ואין לי אלא כהנים, שריבה בהן הכתוב מצוות יתירות. איז בראשם שטייט ביי די פרשה פון כהנים, דארט אפשר, איז כהנים זענען מחיוב מער ווי ישראלים ווייל כהנים האבן מער מצוות ישראלים זיי זענען טאקע מחיוב אויפן גאנצן קאפ, אבער ישראל מנלן, ווי ווייסט מען אז ישראלים זענען אויך מחיוב ווען זיי פליקן אויס פון אנדערע חלקים פון די קאפ? און ווי ווייסט מען אז ישראלים זענען אויך מחיוב טאמער זיי פליקן אפאר פליקענישן? איז זאגט די ברייתא פאר דעם דארף מען די גזירה שווה, נאמר כאן קרחה ונאמר להלן קרחה, מה כאן חייב על כל קרחה וקרחה, וחייב על הראש כבין העיניים, אזוי ווי די כהן איז חייב אויף יעדע פליקעניש און אויף די גאנצע קאפ, אף להלן, די זעלבע זאך ביי ישראל, חייב על כל קרחה וקרחה וחייב על הראש כבין העיניים, איז דאס לערנט מען ארויס פון די גזירה שוה אויף די וועג, און די זעלבע זאך לערנט מען אויף די אנדערע וועג ומה להלן על מת, אזוי ווי ביי די פרשה פון ישראלים שטייט לא תשימו קרחה בין עיניכם למת, אז דווקא ווען מען טוט עס פאר א טויטע דעמאלטס איז מען חייב, אף כאן, די זעלבע זאך ביי די פרשה פון כהנים, איז אויך על מת דווקא אז מען טוט עס פאר א טויטע איז מען חייב, אבער על כל פנים זעט מען, אז מען נוצט שוין די גזירה שוה אויף עפעס אנדערש, איז קענסטו נישט א ראיה ברענגען פון די גזירה שוה אז די אמור אל הכהנים בני אהרן וואס שטייט אין פסוק א' גייט ארויף אויף די רעשט פון די פרשה, זאגט די גמרא נישט ריכטיג, ווייל אם כן נכתוב קרא קרח, דהיינו פארוואס דארף שטיין קרחה מיט א ה', ס'וואלט געקענט שטיין אין ביידע פרשות נאר קרח, און מען האט קענען ארויסלערנען די גזירה שוה וואס מען האט דא געזעהן אין די ברייתא, מאי קרחה, פארוואס שטייט עס מיט די איבעריגע ה'? שמעת מינה תרתי, פשט די תורה האט אונז געוואלט זאגן אז מ'זאל ארויסלערנען ביידע די זאכן פון די גזירה שווה, סיי וואס מ'האט געזען אין די ברייתא, די אלע לימודים וואס מ'לערנט פון די גזירה שווה, און אזוי אויך די ערשטע גזירה שווה וואס מ'האט געמאכט, אז אזוי ווי ביי כהנים איז בני אהרן ולא בנות אהרן, די זעלבע זאך ביי ישראלים איז אויך נאר מענער נישט פרויען, און ממילא זעט מען טאקע פון דעם איבעריגן היי אז די בני אהרן וואס שטייט אין פסוק א' גייט ארויף אויף די גאנצע פרשה, אזוי זאגט אביי נאך א טעם פון איסי פארוואס איסי האט געהאלטן אז די לאו פון קרחה איז נאר פאר מענער נישט פאר פרויען. רבא אמר, רבא זאגט יעצט א דריטע טעם, זאגט רבא היינו טעמא דאיסי דיליף בין עיניכם מתפילין, ער לערנט עס ארויס פון בין עיניכם פון תפילין פשט א גזירה שוה, דא שטייט לא תשימו קרחה בין עיניכם און ביי תפילין שטייט אויכעט והיו לטוטפות בין עיניכם, לערנט ער ארויס א גזירה שוה, מה להלן נשים פטורות, אזוי ווי פרויען זענען פטור פון תפילין ווייל ס'איז דאך מצות עשה שהזמן גרמא, איז אף כאן נשים פטורות די זעלבע זאך די לאו פון קרחה זענען פרויען אויכעט פטור. קומט אויס למעשה אז אונז האמיר דא געזען דריי טעמים בשיטת איסי פארוואס איסי האלט אז די לאו פון קרחה איז נישט געזאגט געווארן פאר פרויען. די ערשטע טעם האמיר נעכטן געזען אז מען לערנט עס ארויס פון בנים אתם לה' אלקיכם בנים ולא בנות. די צווייטע טעם איז ווי מען האט געזען אביי האט געזאגט ס'איז א גזירה שווה קרחה קרחה פון בני אהרן. און די דריטע טעם איז ווי רבא האט געזאגט ס'א גזירה שווה בין עיניכם בין עיניכם פון תפילין אזוי ווי תפילין זענען פרויען פטור איז דא אויך זענען פרויען פטור פרעגט יעצט די גמרא ורבא מאי טעמא לא אמר כאביי פארוואס דרשנ'ט נישט רבא די זעלבע דרש פון אביי ענטפערט די גמרא ווייל קרח קרחה לא משמע ליה די גאנצע לימוד פון אביי איז דאך געווען געבויט אויף דעם איבעריגע היי פון קרחה רבא האלט מען קען נישט דרש'ענען אזוי די איבעריגע היי און דערפאר האלט נישט רבא פון אביי'ס תירוץ. ווייטער פרעגט די גמרא ואביי מאי טעמא לא אמר כרבא, פארוואס האלט נישט אביי פון רבא'ס תירוץ און די גזירה שווה פון בין עיניכם? ענטפערט די גמרא ווייל אמר לך, אביי קען זאגן תפילין גופייהו מהכא גמר לה, דהיינו די גזירה שווה ארבעט נאר די אנדערע וועג אז וואס? אז מה להלן מקום שעושים קרחה בגובה של ראש, אף כאן מקום הנחה בגובה הראש, דהיינו ווען שטייט אין פסוק ביי תפילין בין עיניכם איז ווייסט מען נאכנישט אז דאס מיינט די פלאץ ווי אונז לייגן מיר טאקע תפילין, ס'קען זיין בין עיניכם מיינט באמת צווישן די אויגן אויף די שטערן, ווי ווייסט מען אז ס'איז נישט אויף די שטערן, נאר ס'איז אויף די קאפ דארט ווי די האר וואקסט, זאגט אביי, טאקע פון די גזירה שווה, מ'לערנט ארויס א גזירה שווה פון קרחה, אז אזוי ווי קרחה וואס שטייט דארט בין עיניכם מיינט דארט ווי די האר וואקסט, די זעלבע זאך והיו לטוטפות בין עיניכם תפילין של ראש איז אויך ווי די האר וואקסט, און ממילא אז מ'נוצט די גזירה שווה אויף דעם, קען מען עס נישט נוצן אויף דעם אנדערן גזירה שווה, נאר וואס? אלע ראשונים פרעגן, תוס' פרעגט, אנדערע ראשונים פרעגן, אז פארוואס זאל מען נישט זאגן אז די גזירה שווה ארבעט ביידע וועגן, סיי מען לערנט ארויס תפילין פון קרחה אז תפילין דארף זיין דארט ווי די האר וואקסט, און סיי מען לערנט ארויס קרחה פון תפילין אז אזוי ווי תפילין איז נאר פאר מענער נישט פאר פרויען, איז קרחה אויך נאר פאר מענער נישט פאר פרויען. איז תוס' ענטפערט אז כנראה האבן זיי געהאט במסורה בקבלה אז די גזירה שווה איז נאר אויף דעם נישט אויף דעם. די רמבן ענטפערט אן אנדערע תירוץ אז היות וואס די לימוד אז קרחה איז נאר פאר מענער נישט פאר פרויען איז א געוואלדיגע חידוש ווייל על פי רוב ווייסט מען דאך אז פרויען זענען יא מחיוב מיט מצוות לא תעשה, און ממילא זאגט די רמבן אז ס'איז דא א ברירה נוצן די גזירה שווה אויף א צווייטע זאך. איז ענדערש וועט מען עס ניצן אויף די צווייטע זאך נישט אויף די זאך ווייל דאס איז א גרויסע חידוש. אזוי האלט אביי. זאגט אבער על כל פנים די גמרא, ובין לאביי בין לרבא, האי בנים אתם, מאי דרשי ביה. דהיינו סיי אביי און סיי רבא האבן געזאגט אן אנדערע טעם פון די ערשטע מאן דאמר. די ערשטע הסבר וואס די גמרא האט געזאגט אין די טעם פון איסי, איז ווייל עס שטייט בנים אתם לה' אלקיכם בנים ולא בנות. איז אביי און רבא וואס טוען זיי מיטן פסוק בנים אתם לה' אלקיכם, ענטפערט די גמרא, האי מיבעי לכדתניא, זיי נוצן די פסוק אויף אן אנדערע לימוד, אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא שטייט אין די ברייתא, בנים אתם לה' אלקיכם, דרש'נט די ברייתא, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קרויים בנים, אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרויים בנים דברי רבי יהודה, פשט רבי יהודה האלט אז היות עס שטייט אין פסוק בנים אתם לה' אלקיכם, און גראד נאכדעם זאגט די תורה אז מען טאר זיך נישט אויפפירן ווי א גוי, לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם, האלט רבי יהודה אז די פסוק זאגט אונז אז טאמער מען וועט זיך אויפפירן ווי א איד דעמאלטס הייסט עטס בנים אתם לה' אלקיכם טאמער אבער מען פירט זיך ווי א גוי הייסט עטס נישט קיין בנים איז דאס דרשענען אביי און רבא פון בנים אתם לה' אלקיכם איז קען מען נישט דרשענען בנים ולא בנות אדער נאך א פשט שטייט דא אין די ברייתא רבי מאיר דרשנט דעם בנים אנדערש ווי רבי יהודה און אפילו לויט ר' מאיר קען מען אויך נישט דרשנ'ען בנים ולא בנות, אבער וואס דרשנ'ט ר' מאיר? זאגט די ברייתא ר' מאיר אומר, בין כך ובין כך אתם קרויים בנים, דהיינו ר' מאיר האלט אז דאס וואס שטייט ווייטער לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת איז נישט קיין תנאי אז טאמער מ'וועט זיך פירן ווי א גוי איז זענען מיר נישט קיין בנים, נאר פארקערט, בנים אתם לה' אלקיכם זענט עטץ אלעמאל, אפילו ווען מ'פירט זיך אויף נישט ווי עס דארף צו זיין. און ר' מאיר ברענגט א ראיה שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אין ירמיה, בנים סכלים המה, די נביא רופט אן כלל ישראל בנים סכלים, סכלים איז טייטש, מען פירט זיך אויף ווי טיפשים, און פון דעסטוועגן רופט די נביא כלל ישראל בנים, זעט מען אז אפילו ווען כלל ישראל פירט זיך אויף נישט ווי עס דארף צו זיין, הייסן זיי נאך אלץ בנים. ואומר, נאך א ראיה, פארוואס דארף מען נאך א ראיה, מען וועט באלד זען. עס שטייט אויך אין פסוק אין דברים בנים לא אמון בם אז לא אמון בם מען פירט זיך נישט אויף בנאמנות כלל ישראל פירט זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין פון דעסטוועגן רופט די פסוק אן כלל ישראל בנים ואומר נאך א פסוק שטייט א פסוק אין ישעיה זרע מרעים בנים משחיתים אז אפילו ווען מען פירט זיך אויף בהשחתה ווערט מען נאך אלץ גערופן בנים ואומר נאך א פסוק אין הושע די פסוק זאגט והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם דהיינו אנשטאטס מען זאל רופן כלל ישראל לא עמי אתם אז דער רבונו של עולם זאגט פאר כלל ישראל עטס זענטס נישט מיין פאלק יאמר להם, דהיינו ווען זיי וועלן תשובה טון וועט דער אייבערשטער זאגן, בני קל חי אז זענען יא מיינע קינדער, זעט מען אז ס'איז אלעמאל דא א וועג ארויס, כלל ישראל קען אלעמאל הייסן בנים, מיט תשובה קען מען אנקומען צוריק צו די דרגה פון בנים. איז פרעגט יעצט אבער די גמרא מאי ואומר, וואס האט מען געדארפט די אלע פסוקים? ענטפערט די גמרא, ווייל ווען ס'וואלט נאר געווען די ערשטע פסוק בנים סכלים המה, וואלט איך געזאגט ווייל וכי תימא סכלי הוא דמיקרי בני, אבער כי לית בהו הימנותא לא מיקרי בני, דהיינו איך וואלט געזאגט אז יא, ווען מען פירט זיך אויף ווי טיפשים, מען טוט נארישקייט, איז דארט טאקע הייסט מען נאך בנים, אבער טאמער מען פירט זיך נישט בנאמנות, מען טוט עבירות במזיד, איז אפשר דעמאלטס הייסט מען טאקע נישט קיין בנים, איז פארדעם תא שמע ואומר בנים לא אמון בם, אז אפילו ווען ס'איז לא אמון בם מען פירט זיך נישט אויף בנאמנות, הייסט מען נאכאלץ בנים. אבער איך וואלט נאכאלץ געזאגט וכי תימא כי לית בהו הימנותא הוא דמיקרי בנים, כי פלחו לעבודת כוכבים לא מיקרו בנים, אז ווען מען פירט זיך נישט בנאמנות טייטש מען טוט עבירות דעמאלטס הייסט מען טאקע נאך בנים, אבער אז מען טוט ממש עבודה זרה אפשר דעמאלטס הייסט מען טאקע מער נישט קיין בנים, איז תא שמע ברענגט מען דעם אנדערן פסוק ואומר זרע מרעים בנים משחיתים, משחיתים איז טייטש השחתה גייט ארויף אויף עבודה זרה ווי שטייט פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל, זעט מען אפילו ווען מען דינט עבודה זרה רופט דער פסוק נאך אלץ אן כלל ישראל בנים, ווייטער וכי תימא וואלט איך אפשר געמיינט אז בנים משחיתים הוא דמיקרו בני מעליא לא מיקרו, די פסוק רופט אונז נישט אן בנים, די פסוק רופט אונז אן בנים משחיתים, איז אפשר מען דינט עבודה זרה, הייסט מען בנים משחיתים מען הייסט נישט בנים? תא שמע, איז דא א ראיה פון נאך א פסוק, ואומר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני קל חי, דהיינו אז מיט תשובה קען מען צוריק אנקומען צו די דרגה פון בנים. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, איז די משנה דא גייט אויסרעכענען כל מיני זאכן עבודות וואס איז דא ביי קרבנות וואס איז נאר שייך ביי מענער נישט ביי פרויען, איז מ'גייט דא זעהן א גאנצע רשימה פון זאכן, די ערשטע צוויי זאכן וואס שטייט אין די משנה, דאס איז סמיכה מיט תנופה, וואס איז דא ביי קרבנות, ביי ווען א ישראל ברענגט א קרבן, דארף ער מאכן סמיכה, דארף זיך אנלייענען אויף די קרבן, דארף זאגן ווידוי, ביי שלמים זאגט ער נישט קיין ווידוי, ער זאגט א שבח והודאה, אבער ס'איז דא א מצוה פון סמיכה, ס'איז אויך דא א מצוה פון תנופה ביי אסאך קרבנות, איז דאס איז נוגע צו גאנץ כלל ישראל, דאס איז נאר דא ביי מענער, נישט ביי פרויען, ווען א פרוי ברענגט א קרבן, איז נישט דא ביי איר סמיכה און תנופה. די רעשט פון די רשימה פון די משנה, איז זאכן וואס איז נישט שייך ביי ישראלים אויך נישט, דאס עבודות וואס איז נאר שייך ביי כהנים, און די משנה זאגט אונז אז כהנים קענען טוהן די עבודות, אבער א כהנת, א פרוי, קען נישט טוהן די אלע עבודות, איז לאמיר זעהן, זאגט די משנה, הסמיכות, די מצוה פון מאכן סמיכה איז נאר פאר מענער, נישט פאר פרויען, והתנופות, די מצוה פון מאכן תנופה איז אויך נאר פאר מענער, נישט פאר פרויען, איז ביז יעצט רעדט מען פון ישראלים, פון דא און ווייטער רעדט מען נאר פון כהנים, והגשות, די מצוה אז א כהן דארף נעמען א קרבן מנחה און מאכן הגשה דאס צוברענגען צום ווינקל פונעם מזבח, דאס איז איינע פון די עבודות וואס מ'מאכט ביי קרבן מנחה, דאס איז נאר ביי מענער, דאס קען נאר א כהן טון נישט א כהנת, והקמיצות, דאס אז א כהן נעמט אראפ א קמיצה פון א מנחה איז אויך נאר א כהן נישט א כהנת, והקטרות, מקטיר זיין אויפן מזבח סיי א קרבן מנחה סיי אנדערע קרבנות איז נאר א כהן נישט קיין כהנת, והמליקות, מאכן מליקה ביי א עוף אדורכשטופן די נעגל איז נאר א כהן נישט קיין כהנת, והקבלות, די מצוה פון קבלת הדם איז אויך נאר א כהן נישט א כהנת, והזאות, שפריצן בלוט אויפן מזבח, איז מיר זעהן הזאה נארמאל די לשון הזאה גייט ארויף אויף בלוט פון א קרבן עוף, אבער ווי תוס' שמועסט אויס אז ס'ליגט אויך כלול אין דעם זריקה וואס דאס איז ביי א בהמה, דאס איז אויך נאר כהנים און נישט ביי כהנת, זאגט טאקע די משנה אויף די גאנצע רשימה נוהגין באנשים ולא בנשים איז נאר דא ביי מענער נישט ביי פרויען, חוץ ממנחת סוטה ונזירה, די מנחה וואס א סוטה ברענגט און די מנחה וואס א נזירה ברענגט, שהן מניפות וואס דארט איז יא דא תנופה, אפילו ווען ס'איז א פרוי, די סוטה איז א פרוי, די נזירה איז א פרוי, זיי מאכן יא תנופה, ווי מ'עט זעהן אין די גמרא, וואס איז די לימוד? זאגט די הייליגע גמרא, מ'האט געזעהן די משנה סמיכות, אז סמיכה מאכט נאר א מאן נישט א פרוי, וואס די מקור? זאגט די גמרא דכתיב, דבר אל בני ישראל, וסמך שטייט ווייטער, איז בני ישראל סומכים ואין בנות ישראל סומכות, ס'איז נאר פאר מענער נישט פאר פרויען, ווייטער תנופות, ווי ווייסט מען דאס נאר פאר מענער נישט פאר פרויען? איז אויך די דבר אל בני ישראל שטייט ווייטער והניף בני ישראל מניפים ואין בנות ישראל מניפות. ווייטער הגשות די מצוה פון הגשה אז מען ברענגט די מנחה צום מזבח ווי ווייסט מען אז ס'איז נאר א כהן נישט א כהנת? דכתיב וזאת תורת המנחה הקרב אותה בני אהרן איז בני אהרן ולא בנות אהרן א כהנת האט נישט די מצוה ווייטער קמיצות

ווייטער הקבלות דאס איז קבלת הדם איז אויך נאר ביי א כהן נישט ביי א כהנת, דכתיב וואס שטייט אין פסוק והקריבו בני אהרן, און והקריבו מיינט קבלת הדם ווי ווייסט מען ווייל ואמר מר אזוי דרש'נט די גמרא אין זבחים והקריבו זו קבלת הדם, ווייטער והזאות, שפריצן די בלוט איז אויך נאר ביי א כהן נישט ביי א כהנת, פרעגט די גמרא הזאה דהיכא פון וועלכע הזאה רעדט מען דא אי דפרה, עסט מיר זאגן מען רעדט פון די הזאה פון פרה אדומה וואס מען דארף שפריצן פון די בלוט פון די פרה אדומה קעגן איבער די היכל, איז קען נישט זיין זאגט די גמרא ווייל אלעזר כתוב בה, שטייט אין פסוק ונתתם אותה אל אלעזר הכהן איז משמע אז נאר די סגן כהן גדול קען דאס טוהן, אפילו א כהן הדיוט קען דאס נישט טוהן, איז כל שכן אז א כהנת קען דאס נישט טוהן אויף דעם דארף מען נישט קיין משנה. ווייטער אי דפנים, עסט וועלן זאגן מען רעדט דא פון די הזאות פון די חטאות פנימיות, דאס איז די פר כהן משיח די פר העלם דבר של ציבור דאס איז ספעציעלע חטאות וואס מען האט מקריב געווען און געשפריצט די בלוט דווקא אין די היכל, קען אויך נישט זיין ווייל הכהן המשיח כתוב בה, ס'שטייט אין פסוק אז נאר די כהן גדול קען דאס טוהן, אפילו א כהן הדיוט קען דאס אויך נישט טוהן, איז פארשטייט זיך, א כהנת קען דאס נישט טון. נאר וואס דען זאגט די גמרא, אלא הזאה דבן עוף, נאר וואס דען מען רעדט דא פון הזאה שפריצן די בלוט פון אן עוף, און ווי ווייסט מען טאקע אז שפריצן בלוט פון א עוף קען נאר טון א כהן נישט א כהנת, ווייל דאתיא בקל וחומר, מען לערנט עס אויס אין א קל וחומר מבן צאן פון א בהמה, אז מה בן צאן שלא קבע לו כהן לשחיטתו וקבע לו כהן להזאתו, מה דאך ביי א בהמה וואס א בהמה מוז א כהן נישט שעכטן, נאר שחיטה איז כשרה בזר. פון דעסט וועגן ווען ס'קומט צו זריקה שטייט אין פסוק וזרקו בני אהרן בני אהרן ולא בנות אהרן א כהנת קען נישט שפריצן די בלוט איז אוודאי און אוודאי בן עוף שקבע לו כהן למליקתו אינו דין שיקבע לו להזאתו איז אוודאי א עוף וואס א עוף קען א ישראל נישט מאכן די מליקה דארט דארף זיין דווקא א כהן איז אוודאי און אוודאי די הזאת הדם איז אויך נאר א כהן נישט א כהנת און אזוי מ'האט אויסגערעדט אין די משנה בעצם אין די ווארט הזאה ליגט אויך כלול אין דעם די זריקת הדם פון א בהמה זאגט די גמרא ווייטער האמער געזען אין די משנה חוץ ממנחת סוטה ונזירה אז דארט איז יא דא תנופה ביי פרויען, זאגט די גמרא, אמר ליה רבי אלעזר לרבי יאשיה דדריה, האט רבי אלעזר געזאגט צו רבי יאשיה פון זיין דור, ווי רש"י זאגט אז אין די צייטן פון רבי אלעזר איז געווען צוויי רבי יאשיה'ס, געווען א רבי יאשיה איז געווען אסאך עלטער פון אים איז געווען א תנא, א בר פלוגתא פון רבי יוחנן, און ס'איז געווען א יונגער רבי יאשיה אן אמורא, איז רבי אלעזר האט געזאגט צו רבי יאשיה די אמורא, לא תיתיב אכרעך זעץ דיך נישט אוועק, עד דאמרת לי להא שמעתתא מנין למנחת סוטה שטעונה תנופה ווילאנג וועסט מיר נישט זאגן וואס איז די מקור אז א מנחת סוטה דארף די סוטה מאכן תנופה? זאגט די גמרא איך שטיי נישט וואס די מקור, מנלן, בגופה כתיב שטייט אין פסוק והניף את המנחה, אלא נאר די גמרא מסביר טאקע די שאלה תנופה בבעלים מנלן, פשט אז שטייט אין פסוק והניף את המנחה ווייסט מען אז די כהן דארף מאכן תנופה ווי שטייט אין פסוק ולקח הכהן מיד האשה את מנחת הקנאות והניף את המנחה די כהן דארף מאכן תנופה, אבער פון וואנט ווייסט מען אז די בעלים די סוטה דארף אויך מאכן תנופה? האט ער געענטפערט, אתיא, יד, יד משלמים, מ'לערנט ארויס א גזירה שווה פון שלמים, כתיב הכא, שטייט ביים מנחת סוטה ולקח הכהן מיד האשה, וכתיב התם, און שטייט ביים שלמים ידיו תביאינה און די פסוק זאגט דארט ווייטער להניף אותו תנופה, איז מה כאן כהן אף להלן כהן, ביי שלמים שטייט נישט אז דער כהן מאכט תנופה, ביי שלמים שטייט נאר אז די בעלים מאכט תנופה, איז קודם כל לערנט מען ארויס פון די גזירה שוה, אז אזוי ווי ביי מנחת סוטה דארט שטייט דער כהן מאכט תנופה, די זעלבע זאך ביי שלמים מאכט דער כהן אויכעט תנופה, ווייטער מה להלן בעלים, אף כאן בעלים זעלבע זאך פארקערט אזוי ווי דארט מאכט בעלים תנופה, מאכט דא בעלים אויך תנופה הא כיצד? וויאזוי ארבעט דאס? כהן מכניס ידו תחת יד בעלים ומניף דהיינו די באלעבאס כאפט עס אן, די כהן כאפט אן די הענט פון די באלעבאס צוזאמען מיט די חלקים וואס מען מאכט אין דעם תנופה און אזוי ביידע צוזאמען מאכן תנופה, איז על כל פנים האמיר א מקור אז א סוטה דארף מאכן תנופה. אבער אשכחן סוטה, נזירה מנלן, ווי ווייסט מען אז נזירה מאכט אויך תנופה? ענטפערט די גמרא, אתיא כף כף מסוטה, מ'לערנט דא אויס נאך א גזירה שווה כף כף פון סוטה, ביי א סוטה שטייט ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון, ביי א נזירה שטייט ונתן על כפי הנזיר, לערנט מען ארויס א גזירה שווה, אז אזוי ווי א סוטה מאכט אליין תנופה, די זעלבע זאך א נזירה מאכט אויך אליין תנופה.